זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף נ"ח עמוד א', אנהייב פון די ברייטע שורות, בערך פיר פינעף אריין אין די ברייטע שורות, הוא היה אומר, איינס צוויי דריי פיר פינעף, פיר שורות, הוא היה אומר. דער בן זומא פלעגט זאגן, אורח טוב, מהו אומר, וואס זאגט דער גוטער גאסט? ס'איז דא צוויי מענטשן וואס קענען האבן די זעלבע עקספיריענסעס, איינער האט א א פאזיטיוו עטיטוד גייט ער עס אנקוקן מיט א גוטע בליק, און איינער איז האט מער נעגעטיוויטי און האט א טונקעלע פערספעקטיוו גייט ער האבן די זעלבע סטארי די זעלבע עקספיריענסעס גייט ער אנקוקן שלעכט, איז הוא היה אומר אורח טוב איינער וואס איז א גוטער גאסט ער איז א גוטער מענטש מהו אומר וואס זאגט ער כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי. צו וויפיל דער בעל הבית האט זיך אנגעשטרענגט פאר מיר, כמה בשר הביא לפני, קוק וויפיל פלייש ער האט געברענגט פאר מיר, כמה יין הביא לפני, כמה גלוסקאות, ער האט געבאקן פיינע קיכעלעך, הביא לפני וכל מה שטרח, אלעס וואס דער האט זיך מטריח געווען, לא טרח אלא בשבילי האט ער נאר געטון פאר מיר. און דאס איז אפילו ווען א מענטש נעמט סערוויסעס פאר באצאלט, א מענטש קען האבן הכרת הטוב, ער קען זאגן wow, ער שטעלט צו א גוטע סערוויס, ער שטעלט צו גוטע סחורה, איך האב הנאה פון אים, שקויעך, און א צווייטער זאגן נעע ער איז דא פאר ביזנעס, ער איז דא פאר געלט, איטס אלל אבאוט פערספעקטיוו. זאגט די גמרא ווייטער אבל אורח רע מהו אומר, וואס זאגט דער אורח רע? מה טורח טרח בעל הבית זה, וואס האט שוין דער בעל הבית זיך טורח געווען פאר מיר, פת אחת אכלתי, סך הכל האב איך גענומען איין שטיקל ברויט, חתיכה אחת אכלתי, איין שטיקל פלייש, כוס אחד שתיתי, איין שטיק איין כוס כל טורח שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו, ער האט גארנישט געמיינט מיך, ער מיינט זיך אליין, און איך קום אים גארנישט, על אורח טוב מהו אומר, איז דא א פסוק, און די פסוק זאגט זכור כי תשגיא פעלו אשר שוררו אנשים, מיינט א לשון פון באזינגען אז אז דער אורח טוב באזינגט דעם גאסטגעבער, אורח רע כתיב לכן יראוהו אנשים. די פסוק זאגט ווייטער לא יראה כל חכמי לב, אז לא יראה, ער זעהט נישט, כל חכמי לב, ער זעהט נישט יענעמ'ס יענעמ'ס נדיבות הלב, ער מאכט זיך כאילו לא היה, און דאס גייט ארויף אויפן אורח רע. דרש'נט די גמרא א פסוק, שטייט א פסוק אזוי, והאיש בימי שאול, עס איז געווען דער מענטש בימי שאול, זקן, ער איז שוין געווען אן עלטערער מענטש, בא באנשים, ער איז געקומען מיט מענטשן, אמר רבא, וואס איז די מעשה דא, ואיתימא רב זביד, ואיתימא רב אושעיא ס'איז דא א קבלה אז ישי אבי דוד ס'גייט ארויף אויף ישי אבי דוד שיצא באוכלוסא ער איז געווען א שר צבא ער איז געווען א מיליטער מאן א גענעראל איז ארויסגעגאנגען מיט א אוכלוסא צו מ'האט שוין נעכטן געהאט אוכלוסא מיינט א גרויסע ציבור פון אידן אוכלוסי ישראל א ריזיגע ציבור פון אידן וואס דעמאלטס מאך איך די ברכה פון חכם הרזים ונכנס באוכלוסא ווען ער איז צוריקגעקומען פון מלחמה האט ער אויך געהאט אזויפיל מענטשן אז עס האט זיך געשאפן א גאנצע אוכלוסא ודרש באוכלוסא, א אמאליגער גענעראל האט מרביץ תורה געווען און פלעגט דרש'ענען דברי תורה פאר א ריזיגע ציבור פון אוכלוסי ישראל. אמר עולא, האט עולא געזאגט נקיטינן אין אוכלוסא בבבל, ס'איז נישטא דער דין אוכלוסא אז מען מאכט א ברכה פון ברוך חכם הרזים אין בבבל אפילו ס'איז דא א גרויסע ציבור, בבל איז נישט די פלאץ ווי א ציבור פון אידן האט גענוג חשיבות איך זאל מאכן די ברכה ווייל אונז זעמיר אין גלות, ס'איז אזא עראי'דיגע זאך. תנא, אין אוכלוסא פחותה מששים ריבוא, יעצט זאגען אונז שוין די נאמבער וואס איז די אוכלוסא, אוכלוסא מיינט זעקס הונדערט טויזענט אידען, א ריזיגע ציבור, און דער ישי איז געווען א גענעראל אויף א ריזיגע ריזיגע ארמיי. תנו רבנן די רבנן געלערנט הרואה חכמי ישראל, אז א מענטש זעהט חכמי ישראל, א גדול הדור, א תלמיד חכם, אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, דער אייבערשטער געבט אים אוועק פון זיין חכמה, חכמי אומות העולם, אומר ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם, דא זאג איך שוין שחלק, שחלק איז אלץ א לשון פון איך טייל מיך מיט דיר, איך גיב דיר אוועק וואס איז מיינס, נתן איז ער גיבט סתם חכמה, צו זאגן אז דער אייבערשטער גיבט פון זיין חכמה, דאס איז דווקא אויף חכמת התורה. הרואה מלכי ישראל אומר אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו, מלכי אומות העולם, אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט א הלכה וואס האבן שוין געהאט צוויי מאל, ס'איז די דריטע מאל וואס מסכת ברכות ברענגט די הלכה, לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל דאס איז איין מצוה, ווייל ס'איז דא א מצוה פון מכבד זיין א מלך, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם דאס איז א צווייטע מצוה פארוואס שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם ווי רשי האט שוין מסביר געווען אויבן לעולם הבא לימות המשיח ער וועט זען די גרויסע כבוד וואס איז דא פאר משיח וועט ער עס קענען קאמפעירן מיט די קליינע כבוד וואס די מלכי אומות העולם האבן געהאט בזמן הגלות. פארציילט די גמרא א זייער אינטערעסאנטע מעשה. רב ששת סגי נהור הוה, די הייליגע אמורא רב ששת איז געווען בלינד. הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא, איז דער קעניג געקומען אין שטאט און די גאנצע שטאט איז געלאפן אים מקבל פנים זיין די קעניג, וקם אזל בהדייהו רב ששת, אין איינקלאנג מיט רבי יוחנן'ס קבלה אז מען זאל גיין מקבל זיין מלכי אומות העולם, איז ר' ששת געלאפן מקיים זיין דעם מצוה, אשכחיה ההוא צדוקי האט געטראפן דעם צדוקי, אמר ליה האט דער צדוקי געטשעפעט ר' ששת האט אים געזאגט חצבי לנהרא, גאנצע פעסער, גאנצע קריגלעך פארשטיי איך פארוואס מען ברענגט זיי צום טייך, איך גיי זיי נוצן צו שעפן וואסער, כגני די צובראכענע קריגלעך לייא. ווי גייען זיי? מר. האט ער אים געזאגט, אונז גייען מיר זעהן דעם מלך, ווייל אונז האמיר אויגן אונז קען מיר זעהן, אבער דו ביסט דאך א בלינדער, פארוואס קומסטו? אמר ליה האט ער אים געזאגט, תא חזי קום און זעה, דידענא טפי מינך, אז איך בלינדערהייט, ווייס נאך מער ווי דיר, חלף גונדא קמייתא, עס איז דורכגעגאנגען די ערשטע גווארדיע, די ערשטע באטליאן, כי קא אוושא בשעת וואס זיי האבן געמאכט א גרויסע גערודער, א גרויסן מארטש, אמר ליה ההוא צדוקי, האט דער צדוקי געוואלט אויס. פּרוּוון רב ששת, האָט ער אים געזאָגט, אתא מלכּא, דער קעניג קומט יעצט? אמר ליה רב ששת, לא קאתי, ער קומט נאָך נישט. חלף גונדא תּנייתא, איז דורכגעגאַנגען די צווייטע באַטליאָן, כּי קא אוושא, בשעת װאָס זיי מאַכן אַ גרויסע גרידער, אמר ליה, ההוא צדוקי, השתּא קא אתי מלכּא, יעצט קומט דער קעניג. אמר ליה רב ששת, לא קא אתי מלכּא. די קעניג קומט נאך נישט חלף תליתאי איז דורך געגאנגען די דריטע באטליאן פון פון מיליטער לייט כי קא שתקא יעצט איז געווען זייער שטיל סאיז שוין נישט געווען די גרידער וואס איז געווען ביי די ערשטע צוויי אמר ליה רב ששת ודאי השתא אתי מלכא יעצט ווען ס'איז שטיל יעצט גייט דורך יעצט גייט דורך די מלך אמר ליה ההוא צדוקי מנא לך פון ווי ווייסטו מנא לך הא פון ווי ווייסטו דאס אמר ליה דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא די מלכות אויף די וועלט פירט זיך אויף א ענליכע ווערטשאפט ווי די מלכות שמים, דכתיב שטייט אין פסוק, און ביי מלכות שמים שטייט אין פסוק, צא ועמדת בהר לפני השם והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, די פסוק זאגט ווייטער לא ברוח השם ואחר הרוח רעש. לא ברעש השם ואחר הרעש אש לא באש השם ואחר האש קול דממה דקה, אז די גאנצע פסוק זאגט דאך זייער זייער קלאר אז ס'נאר לפני השם איז דא די גרידער, אבער לא ברוח השם ולא ברעש השם, מ'נוצט טאקע אמאל דעם פסוק אז דער אייבערשטער דארף נישט צוקומען צו קיין פראפעגאנדע, און ווען ס'איז דער אייבערשטער אליין דעמאלטס איז ער שטיל. כי אתא מלכא זאגט די גמרא ווייטער. פתח רב ששת וקא מברך ליה האט ער געמאכט דעם ברכה וואס האמיר אויבן געהאט ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם אמר ליה ההוא צדוקי למאן דלא חזית ליה קא מברכת דו מאכסט ברכות אויף זאכן וואס דו זעסט נישט און ביז דא האט זיך געענדיגט די טשעפערייען צווישן די צדוקי אויף רב ששת. פרעגט די גמרא מאי הוה עליה דההוא צדוקי, וואס איז געווען די סוף, וואס איז געווען די גורל פון דעם צדוקי, איז איכא דאמרי חברוהי כחלינהו לעיניה, ער האט זיך עפעס פארטשעפעט מיט זיינע חברים מ'האט אים אויסגעשטאכן די אויגן, ואיכא דאמרי איז דא וואס זאגן אז רב ששת נתן עיניו בו, לכאורה מיינט עס נישט ממש ער האט געקוקט אויף אים, נאר ווייל ער האט דאך נישט געקענט זען, ער איז דאך געווען בלינד, נאר נתן עיניו בו איז א לשון ער האט זיך פארקוקט אויף אים, ער האט אים גענומען. ער האט זיך גענומען איבער זיינע ביינער ונעשה גל של עצמות, און ער איז דער צדוקי איז אומגעקומען אויפן פלאץ. פארציילט די גמרא נאך א מעשה. ס'איז געווען א אמורא וואס האט געהייסן רבי שילא נגדיה, ער האט אנגעהאקט די ביינער לההוא גברא דבעל גויה, איך האב געזען א גרסה מצרית, איך ווייס נישט ווי די גרסה איז פארשווינדן געווארן, ער זאגט מצרית? הא? ביי מיר שטייט גויה דא, ווייסט זעהט אויס יעדע גמרא האט א אנדערע גרסה. דבעל גויה, ער האט געוואוינט מיט א גויטע וואס דאס איז אן איסור דרבנן, ווילאנג ס'איז נישט אויף חתנות, אויף חתונה צו האבן, און און האט ער אים געגעבן מלקות, האט אים אנגעשלאגן, אזל געגאנגען דער דער שייגעץ. אכל ביה קורצא בי מלכא איז מען געגאנגען מסר'ן פארן מלכות. אמר האט ער געזאגט אזוי, איכא חד גברא ביהודאי, עס איז דא א מענטש צווישן די אידן וואס ער הייסט רב שילא, דקא דאין דינא בלא הרמנא דמלכא, ער האט זיך געמאכט א אייגענע רעגירונג, ער פסק'נט שאלות, ער טיילט פעטש. שדר עליה פריסתקא האט געשיקט א שליח וואס זאל לאזן רופן דעם רב שילא. כי אתא ווען רב שילא איז געקומען, אמרי ליה מאי טעמא נגדתיה להאי, פארוואס שלאגסטו? וואס הייבסטו הענט? אמר להו, האט ער געענטפערט פאר די מלכות, דבא על חמרתא, דער מענטש האט געטון אזא מיאוסע זאך, אז ער האט געוואוינט מיט א חמור. אמרי ליה אית לך סהדי, א ארנטליכע רעגירונג, האסט פרוף? האט ער געזאגט, אמר להו אין. פארציילט די גמרא אתא אליהו, עס איז געקומען אליהו הנביא, אדמי ליה כאיניש האט זיך פארשטעלט ווי א מענטש, ואסהיד און עדות געזאגט און באשטעטיגט רבי שילא'ס לשון הרע אז דער מענטש האט געוואוינט מיט א מיט א חמור. אמרי ליה אי הכי, אויב דער מענטש האט טאקע געטון אזא מיאוסע זאך, בר קטלא הוא, נישט נאר מ'דארף אים שלאגן, הרג'ע אים, מ'דארף אים הרג'ן, אמר להו האט ער געזאגט אנן מיומא דגלינן מארעין לית לן רשותא למקטל, פון ווען אונזער בית המקדש איז חרוב געווארן, אונז קען מיר נישט אויספירן אזעלכע הארבע עונשים, אונז האבן נישט קיין בית דין. מלקות, מלקות קען אפילו א קליינע בית דין באשטראפן א מענטש אויב בית דין האלט אז ס'קומט זיך, אבער הרג'נען דארף מען שוין א בית דין הגדול אמרי ליה אי הכי בר, יא. אתון אבער ענק די מלקות, מאי דבעיתון עבידו ביה איך עטץ דו האלטסט ס'קומט זיך אים מיתה, וואס עטץ האלט ס'קומט זיך אים דאס זאלט עטץ טון. עד דמעייני ביה בדינא זענען געזיצן דארט די דזשאדזשעס און אריינגעקוקט אין דעם דין פתח רבי שילא ואמר, האט רבי שילא גע'דרש'ט א פסוק און ער האט געזאגט לך ה' הגדולה והגבורה אמרי ליה מאי קאמרת וואס האסטו געזאגט אמר להו הכי קאמינא דאס איז געווען מיין כוונה בריך רחמנא געלויבט זיין דער אייבערשטער דיהב מלכותא בארעא כעין מלכותא דרקיעא וואס אויף די וועלט האט ער צוגעשטעלט א א מלכות וואס פירט זיך ווי מלכותא דרקיעא ויהב לכו שולטנא ער האט ענק געגעבן שלטון ער האט ענק געגעבן די רול אוו לאו אז עטץ זאלט קענען אויספירן געזעצן, ורחמי דינא, ענק האבן, רחמי איז א לשון פון אהבה, ענק האבן ליב דזשאסטיס, ענק פירן זיך אויף מיט יושר. אמרו, האט זיך די רעגירונג אנגערופן, חביבא עליה יקרא דמלכותא כולי האי, ס'איז ביי אים אזוי חשוב דער מלכות, איז איז יהבי ליה קולפא, מ'האט אים געגעבן אזא שטעקן, אזוי ווי היינט נוצט מען נאך די האמערל, פאר א סימבאל פון דזשאסטיס, די דזשאדזש געט א זעץ, ס'איז אויך אמאל געווען אזא שטעקן וואס דאס איז געווען די סימבאל פון דזשאסטיס, אמרו ליה דון דינא, קענסט נעמען דעם שטעקן און האסט די גושפנקא פונעם מלכות אז קענסט גיין פסק'נען שאלות, קענסט גיין קובע זיין דינים. כי הוה נפיק. כי הוה נפיק, ווען רב שילא איז ארויסגעגאנגען פונעם מלכות, אמר ליה ההוא גברא האט יענע שייגאץ אים געזאגט עביד רחמנא ניסא לשקרי. דו האסט דאך געזאגט ליגנט אז כ'האב בועל געווען א חמור, ס'איז דאך נישט אמת געווען. דער אייבערשטער טוט ניסים צו פראוון א ליגנט. אמר ליה רשע לאו חמרי איקרו, ווען איינער וואוינט מיט א גוי הייסט עס דען נישט ווי ער איז געוואוינט מיט א חמור? דכתיב שטייט א פסוק אשר בשר חמורים בשרם. זאגט די גמרא ווייטער חזייה דקאזיל למימרא להו. דער בחור איז נאך נישט געווען פערטיג און ר' שילא געזעהן ווי ער גרייט זיך. אז ער וויל גיין מסר'ן ר' שילא אז ער רופט אן, דא האט ער אזוי שיין באזינגען די מלכות אז זיי פירן זיך מיט יושר, זיי האבן שיינע געזעצן, דא זאגט ער אשר בשר חמורים, איז האט ער געוואלט גיין מסר'ן אויף דעם. חזייה דקאזיל למימרא להו דקרינהו חמרי אז ער רופט אן אלע גוים א חמור, אמר, האט ער געזאגט האי רודף הוא, דער בחור האט א דין רודף, והתורה אמרה, די תורה זאגט בא להרגך השכם להרגך, הרגו, און יעצט האט ער שוין געהאט רשות פון די מלכות צו הרג'נען, אזוי קען מען לערנען, אדער קען מען לערנען אז ווען ס'קומט צו א רודף דארף מען נישט ווארטן אויף גארנישט, און אז יענער וויל דיך הרג'נען איז וואס איז שייך צו בא להרגך השכם להרגך האט נישט מיט דעם וואס כ'האב יא א רעכט צו הרג'נען און כ'האב יא א בית דין און כ'האב נישט, אדער אדער קען מען זאגן פון די המשך גמרא זעט אויס די מהלך, אז מחייה בקולפא, ער האט שוין געהאט דעם שטעקן פון דעם. פון די מלכות און בפועל ממש וקטליה, ער האט אים געהארגעט. אמר האט ער געזאגט הואיל ואתעביד לי ניסא בהאי קרא, ס'איז געשען פאר מיר א נס אז כ'האב געזאגט די פסוק לך ה' הגדולה, זענען זיי געווארן זייער אימפרעסד אז איך רים אויס די מלכותא דארעא, האבן זיי מיר געגעבן דעם קולפא איך זאל קענען טון געזעצן, האב איך יעצט געקענט פטור ווערן פון דעם שייגעץ. אויב אזוי דרשינא ליה, גיי איך דרש'ן די פסוק האט ער געדרש'ט אזוי, לך ה' הגדולה זו מעשה בראשית, וכן הוא אומר עושה גדולות עד אין חקר זעהט מען א מעשה בראשית,

מלכות של רומי, וההוד זו מלחמת נחלי ארנון וואס האמיר שוין געהאט אויבן, דארטן ביי די ווען ס'האט זיך צוזאמגעשטעלט די צוויי בערג שנאמר על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה מיט די צוויי מצורעים איינער געהייסן והב איינער בסופה פאר ווער ס'געדענקט כי כל בשמים ובארץ זו מלחמת סיסרא אין די צייטן פון דבורה הנביאה שנאמר מן שמים נלחמו הכוכבים ממסילותם לך השם הממלכה זו מלחמת עמלק וכן הוא אומר כי יד על כס קה והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג וכן הוא אומר הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל לכל לראש, זעט מען א לשון פון א נשיא וואס איז די זעלבע לשון פון והמתנשא וואס גייט ארויף אויף מלחמת גוג ומגוג, ס'איז טאקע גוט צו וויסן, מ'זאגט עס די פסוק ביים דאווענען זאל מען וויסן וואס ס'מיינט. אמר ר' חנן בר רבא אמר ר' יוחנן, א אינטערעסאנטע מימרא אז אפילו ריש גרגיתא, אפילו ווער ס'איז א ממונה צו גראבן די גריבער פאר וואסער, ס'איז זייער א שוואכע פאזישאן, באט ער איז דאך עפעס, ער איז דאך עפעס א ריש, ער איז דאך עפעס א הויפט. איז משמיא מנו ליה, קיינער באקומט נישט אפילו די גבאי חקס אין ישיבה איז אויך עפעס וואס פון הימל דארף מען באשטימען ווער ס'זאל האבן די פאזישן. במתניתא תנא משמיה דרבי עקיבא האט מען געדרשנט דעם פסוק אביסל אנדערש, לך השם הגדולה זו קריעת ים סוף. והגבורה זו מכת בכורות, והתפארת זו מתן תורה, והנצח זו ירושלים, וההוד זו בית המקדש, לאמיר לערנען נאך א שטיקל, נאך געבליבן אפאר מינוט. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן הרואה בתי ישראל בישובן האבן זיך מחלוקת צווישן ראשונים וויאזוי צו לערנען די גמרא, איז פון רש"י זעט אויס אז מען רעדט סתם אז א מענטש זעט אידן וואס זיצן באקוועם, מען בויט זיך שיינע הייזער, און בישובן מיינט ער כגון, זאגט רש"י כגון בישוב בית שני, אז ס'איז דווקא נאכדעם וואס אידן האבן זיך צוריק געקערט צו ארץ ישראל, זוי דעמאלט זאגט ער די ברכה פון ברוך מציב גבול אלמנה, ווען א אלמנה ווערט אויפגעראכטן איז עס א איז עס א מורא'דיגע זאך, און אויך אז אידן האבן זוכה געווען בבית שני א געוויסע עשירות, זיי האבן געוואוינט אין שיינע הייזער, קען מען מאכן א ברכה, און דער רי"ף לערנט עס גייט ארויף אויף בתי מדרשים, שיינע בתי מדרשים, בתי כנסיות, און דאס אפילו אין בבל. און די פוסקים זאגן אז ווייל ס'איז א ספק ברכות איז אז מ'זעט א שיין בית מדרש אין חוץ לארץ זאל מען מאכן די ברכה אן קיין שם ומלכות. בחורבנן א מענטש זעט בתי ישראל אדער די בתי כנסת בחורבנן ווי ס'איז איינגעפאלן איינגעווארפן אומר זאגט ער ברוך דיין האמת בתי עובדי כוכבים בישובן אומר בית גאים יסח השם אז די אייבערשטער וועט נאך חרוב מאכן די הייזער פון די עובדי כוכבים בחורבנן אומר קל נקמות השם קל נקמות הופיע דערציילט די גמרא א מעשה.

בשברון מתנים, ס'האט צובראכן מתנים איז דאך די לענדן, וואס דארטן איז דאך האלב פון די קערפער, איז ס'צוברעכט האלב פון די קערפער, ורבי יוחנן אמר אף כל גופו של אדם, שנאמר והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח, ואמרת אל שמועה כי באה, ונמס כל לב, כל לב מיינט דער גאנצער מענטש, איז זעט מען אז דער קרעכץ צוברעכט. די גאנצע מענטש, כ'מיין וואס קרעכצן? א מענטש טאר נישט קרעכצן, א מענטש דארף זיין פרייליך, זוכן נישט צו קרעכצן. אמר ליה היכי לא אתנח, ווי זאל איך נישט קרעכצן? ביתא, די הויז דא פון דעם צדיק רב חנא בר חנילאי איז דהוה ביה שיתין אפייתא ביממא, ס'האט געהאט זעכציק בעקערס בייטאג ושיתין אפייתא בליליא, ס'האט געהאט זעכציק בעקערס ביינאכט, ואפיין לכל מאן דצריך, מ'האט געבאקן פאר כל דצריך. וכל דכפין האט געקענט דא קומען עסן, און ולא שקל ידא מן כיסא, דער מענטש האט נישט ארויסגענומען זיין הענט פון זיין בערזל ווי ער האט געהאלטן דאס געלט, דסבר ער האט געהאלטן דילמא אתי עני בר טובים, עס וועט קומען א עני וואס שטאמט פון גוטע אידן, ואדמטו ליה לכיסא, ביז כ'וועל גיין ברענגען דעם בייטל קא מכסיף, וועט ער זיך פארשעמען, האט ער ממש געהאט אלס קעש גרייט אין דער האנט, ער זאל תיכף קענען געבן פארן עני, אזא בעל צדקה איז ער געווען. ותו הוו פתיחין ליה ארבע בבי לארבע רוחתא דעלמא, דער צדיק רב חנא האט געהאט פיר טירן ביי די פיר זייטן פון זיין הויז, ממש אזוי ווי אברהם אבינו, כל היכא וכל דהוה עייל כפין, יעדער מענטש וואס איז אריין אין די הויז הונגעריג, נפיק כי שבע, איז ארויס זאט, און והוו שדו ליה חיטי ושערי בשני בצורת, ער האט געוואוסט אז ס'דא מענטשן וואס שעמען זיך, איז ווען ס'זענען געקומען די הונגער יארן האט ער ארויסגעלייגט ביינאכט אבראי אינדרויסן אויף די גאס, האט ער ארויסגעלייגט חיטי ושערי, האט מען נישט נאכגעקוקט ווער ס'נעמט. דכל מאן דכסיפא מילתא למשקל ביממא, ווער ס'שעמט זיך צו נעמען בייטאג, אתי ושקיל בליליא, זאל קומען ביינאכט, יעצט שטיי איך דא ביי זיין טיר, השתא נפל בתלא, ס'איז איינגעפאלן, ס'איז א תל, ס'איז א, ס'איז אזא בארג פון שטיינער, ס'איז גארנישט, לא אתנח, זאל איך נישט קרעכצן, אמר ליה, האט אים פרובירט צו בארואיגן, אמר ליה הכי, אמר רבי יוחנן, אזוי האט רבי יוחנן געזאגט, מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהם של צדיקים שיחרבו, שנאמר, ס'שטייט א פסוק, לאמיר זען דעם פסוק דא אין די זייט, באזני ה' צבקות אם לא בתים רבים, לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב, אז ס'דא דערויף ליידער א נבואה אז אזוי קומט עס, ואמר רבי יוחנן, איז וואס די טרייסט? איז זאגט ער אים, אז די טרייסט איז אז ס'איז דא נאך א מימרא פון רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן, די זעלבע נביא וואס זאגט אז די הייזער פון צדיקים וועלן חרוב ווערן, די זעלבע נביא זאגט אז זיי וועלן צוריק אויפגעבויט ווערן, שנאמר, שיר המעלות לדוד הבוטחים בהשם כהר ציון, מה הר ציון עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לישובו, אף בתיהם של צדיקים עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן, אזוי האט ער אים געוואלט טרייסטן מיט די קבלה פון רבי יוחנן אז רב חנא'ס, דעם צדיק'ס, הויז וועט נאכאמאל צוריק געשטעלט ווערן. חזייה, האט ער געזען דלא מיישב דעתיה, אז ס'ארבעט נישט, ס'איז און די מפרשים זענען מסביר אז ס'איז נאך אלץ זייער פעינפול, וואס דאס וועט אמאל זיין גוט, אויף די מינוט דארף איך דיעלן מיט דעם פאקט. אז די הייזער זענען מער נישט דא, אמר ליה, האט ער אים געזאגט א אנדערע סארט טרייסט, וואס אמאל ארבעט די טרייסט בעסער, דיו לעבד שיהא כרבו, אז ס'דא א חורבן בית המקדש, און דער אייבערשטער האט נישט זיין הויז, איז פאסט עס אזוי אז דער צדיק דיו לעבד שיהא כרבו, און אונז זאל מיר אוודאי זוכה זיין צו די הבטחה פון רבי יוחנן פון עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, סייעתא דשמיא.